חשובע תלמידים און חברים, וועלקאם טו ספארקס פון די פרשה, פרשת תרומה, ס'איז בי א שיעור אין די מצוה מצוה צ"ה אין די חינוך, די מצוה בנין בית הבחירה. זאגט דער חינוך, לבנות בית לשם השם איז די מצוה, כלומר,

בבית אל העבודה, כגון המנורה והשולחן והמזבח וכל שאר הכלים כולם. זאגט דער חינוך, די מצוה אוו בנין בית המקדש איז כולל אל די כלי המשכן די כלי המקדש, די מנורה, די שולחן, מזבח, די ארון און עווריטינג. מנחת חינוך אין אות ח' איז מפקפק אן דיס הלכה אוו די חינוך זאגט די מנחת חינוך דעט לכאורה איז א רמב"ם דעט די רמב"ם סעיז אין א' א' דעט איטס נאט לייק דעט מצות עשה לעשות בית הלכה ו' זאגט די רמב"ם הי ברינגס די דינים אוו מעיקינג די כלים

די משכן העד זיכער העד א תכלית אוו השראת השכינה און דאס איז פשוט האועווער די שאלה איז די שאלה איז וואס דעט די מצוה גופא וואס די מצוה גופא טו טו טו שאף א מקום וואו די שכינה שורה איז דעט בעצם די מצ די מצוה פון בית הבחירה אר איז די טייטש ווי העוו א בית המקדש ווי העוו השראת השכינה.

הי סעיז דעט די תכלית טו בי עובד די רבונו של עולם און בי זוכה טו זוכה טו טוב הי סעיז מתוך הכשר המעשה וטהרת המחשבה כשיהיה לנו שם אין די בית המקדש יעלה שכלנו אל הדביקות עם השכל העליוני. זאגט דער חינוך

איז השראת השכינה, אבער דער תכלית איז עבודה, עבודה שאפט השראת השכינה, באט עבודה איז געווען דער עיקר תכלית פון בית לפי דער רמב"ם, אבער אין חינוך די תכלית וואז די עבודה זאל זיין שאפן א מקום פון השראת השכינה, און דעט וועי ווי'ר מתדבק אין רבונו של עולם, און דעט וועי א פערסאן איז מכשיר היז מעשים, היז מחשבות אר טהורות, און דעטס בעצם די תכלית פון בית המקדש, און מצד דעם איז עס כולל נישט נאר קרבנות, ביי די קליין משכנות וואו אויף רבותי זיי געבענטשט.